שטייט ווייטער אין פסוק, ותצאנה ס'איז ארויסגעגאנגען שתיים דובים צוויי בערן מן היער פון וואלד, ותבקענה מהם זיי האבן צעריסן פון זיי ארבעים ושני ילדים צוויי און פערציג קינדער, רב און שמואל קריגן זיך, חד אמר איינער זאגט נס, ס'איז דארט געווען איין נס, וחד אמר און איינער זאגט נס בתוך נס איז ס'געווען צוויי ניסים מאן דאמר נס דער וואס ער זאגט ס'געווען א נס יער הוה א וואלד איז דארט געוועזן דובים לא הוה קיין בערן איז דארט נישט געוועזן. וואנעט ווייסט ער אויב אזוי אזוי ווי דו זאגסט ס'איז געווען א וואלד אפשר דארט געווען בערן אויכעט, זאגט דער מהרשא אז אויב ס'זאל דארטן זיין אין דעם וואלד בערן וואלטן דאך די קינדער די נערים קטנים דארטן נישט געגאנגען, איז דאך א סימן אז ס'איז דארט קיין בערן נישט געוועזן. און קומט אויס ס'איז געשען איין נס וואס איז פונקט מיטאמאל איז דארט געווארן בערן. מאן דאמר נס בתוך נס, דער וואס ער זאגט אז ס'איז דארט געווען נס בתוך נס, לא יער הוה, קיין וואלד איז דארט נישט געוועזן, ולא דובים הוה, און נישט קיין בערן. יעצט איז מיטאמאל געווארן א וואלד און בערן. פרעגט די גמרא פארוואס האט געדארפן באווייזן צוויי ניסים וליהוי דובים זאלן נאר קומען די בערן ולא ליהוי יער און ס'זאל נישט זיין דארט קיין וואלד וואס דארף איך האבן דעם וואלד אויכעט? ענטפערט די גמרא דבעיתי ווען די בערן זענען דא נישט אין וואלד זיי האבן נישט לעבן זיך קיין וואלד א ארט וואו זיי קענען אנטלויפן האבן זיי מורא אנצוהייבן מיט מענטשן און דער מהרשא זאגט אז מ'קען טייטשן דבעיתי אז ס'זאל דארט נישט זיין קיין וואלד נאר בערן, און די קינדער פון דערווייטנס וואלטן געזען די בערן וואלטן זיי גלייך אנטלאפן. אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט בשביל ארבעים ושניים קרבנות וועגן די צוויי און פערציג קרבנות, שהקריב בלק מלך מואב, וואס בלק דער מלך מואב האט מקרב געווען, הובקעו מישראל, איז געווארן צעריסן פון די אידן ארבעים ושניים ילדים, צוויי און פערציג קינדער. קומט דאך אויס אז דאס איז געוועזן א זאך לרעה, זאגט די גמרא, איני, ס'איז דאך ניט אזוי. האט דאך אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן, לעולם יעסוק האדם בתורה ובמצוות, שטענדיג זאל א מענטש עוסק זיין אין תורה און מצוות, ואף על פי שלא לשמה, אפילו עס איז ניט לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, פון שלא לשמה קומט לשמה, א ראיה איך דארף ברענגען אז שלא לשמה איז א ענין שבשכר ארבעים ושניים קרבנות, אין שכר פון צוויי און פֿערציק קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, זכה האט ער זוכה געווען ויצא ממנו רות, אז פון אים איז ארויסגעקומען רות, שיצא ממנה שלמה וואס איז ארויסגעקומען פון רות'ן שלמה, שכתוב ביה וואס ביי אים שטייט, אלף עולות יעלה שלמה, אז שלמה האט מקריב געווען אסאך קרבנות, טויזנט עולות, ויאמר רבי יוסי בן חוני רות איז בתו של עגלון, איז געווען די טאכטער פון עגלון רות, בנו של בלק היתה. הייסט דאך עס, פארוואס זאגסטו אז פון דעם איז ארויסגעקומען א שלעכטע זאך, זאגט די גמרא אזוי, תאותו מיהא לקללה הוה, ער, ווי מען זאגט, האט דאך געוואלט ממית'ן די אידן, איז אביסל די כוונה געווארן מקוים, שטייט אין פסוק. ווען אלישע איז דארט געקומען אין שטאט, ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, האבן די מענטשן פון שטאט געזאגט צו אלישע'ן, הנה נא, מושב העיר טוב, די זיץ אין די שטאט איז גוט, כאשר אדוני רואה, אזוי ווי דו זעסט, נאר וואס דען, ס'איז דא איין חסרון, וואס די וואסער איז שלעכטע וואסער, און פון דעם וואס מען טרינקט דיע וואסער ווערט מען קראנק און מען שטארבט יונג, פרעגט די גמרא, וכי מאחר דהמים רעים, אז די וואסער איז געווען שלעכטע, וארץ משכלת, און די ארט, די ערד האט געמאכט מען זאל פרי שטארבן, אלא מאי טובתה, וואס איז די גוטסקייט וואס זיי האבן געזאגט אז עס איז א גוטע שטאט? אמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט, חן מקום על יושביו. אפילו די ארט ווי דער מענטש וואוינט איז א שלעכטע ארט, דוכט זיך אים אז ס'איז א גוטע ארט, די ארט געפינט ביי אים חן. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שלושה חינות הן, דריי זאכן איז דא, אפילו זענען נישט גוט, און דער מענטש גלייכט זיי, חן מקום על יושביו, דא וואו דער מענטש וואוינט און די ארט האט ביי אים חן, חן אישה על בעלה. שטענדיג איז דער חן פון דער פרוי אויפן מאן, חן מקח על מקחו, אז איינער האט געקויפט א זאך, עס האט אים געקאסט די זאך, איז די זאך האט ביי אים ליבשאפט. וואס מיינט עס שטענדיג איז דער חן אויף די פרוי? תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט שלשה חלאים חלה אלישע, דריי קראנקהייטן, דריי מאל איז אלישע קראנק געווען, אחד, איינס איז געווען שגירה דובים בתינוקות, וואס דעם זינד וואס די בערן איז געווארן אנגערייצט אין די קינדער ואחד און איינס איז געווען שדחפו לגחזי בשתי ידיים די גמרא וועט באלד זאגן די מעשה וואס האט מדחה געווען גחזי און גחזי איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה. ואחד שמת בו, און איינס וואס מיט דעם איז ער געשטארבן פון דער קרענק, דאס איז נישט קיין עונש וואס א מענטש איז קראנק איידער ער שטארבט, דאס איז דאך גאר א מעלה, ווייסט דער מענטש זיך ווי מען זאגט אנזאגן, שנאמר שטייט אין פסוק ואלישע חלה את חליו, חלה איז איינס, את חליו די צווייטע, אשר ימות בו דאס איז די דריטע. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט לעולם שטענדיג, תהא שמאל דוחה, שמאל דאס איז די ענין פון גבורות, מיט שמאל זאל מען מדחה זיין, וימין מקרבת, אבער נישט מרחק זיין דעם מענטש, מען זאל אים מקרב זיין, לא כאלישע, נישט ווי אלישע, שדחפו לגחזי בשתי ידיו, וואס ער האט מדחה געווען גחזי'ן אינגאנצן אז ס'איז געוועזן סיי שמאל און אויכעט ימין האט מדחה געווען איז גארנישט ניט פון דעם ארויסגעקומען. ער איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה. אלישע מהי? וואס איז די מעשה מיט אלישע? ס'ווערט דאך דערמאנט אין מלכים, נעמן דער שר צבא פון ארם איז געווען א מצורע. איז ער געקומען צו גיין דארט צום מלך ישראל, אז דער מלך ארם האט אים געשיקט מען זאל אים אויסהיילן פון די צרעת. איז אלישע האט אים געזאגט, אלישע דער נביא האט אים געזאגט אז ער זאל זיך גיין טובל'ען אין ירדן, און אזוי איז געוועזן, ער האט זיך געטובל'ט אין ירדן, זיבן מאל די צרעת איז פון אים אוועקגעגאנגען, האט ער יעצט געוואלט באלוינען אלישע. ויאמר נעמן, האט נעמן געזאגט, הואיל, וויל, קח כיכריים, נעם צוויי כיכר'ס פון זילבער, שטייט דארטן אז ער האט נישט געוואלט נעמען, נאכער גחזי, נאכדעם ווי נעמן איז אוועקגעגאנגען איז ער נאכגעגאנגען אים און ער האט אים געזאגט ס'איז עפעס געקומען צינד צוויי נייע מענטשן און ער האט געבעטן מען זאל אים געבן פאר די צוויי נייע מענטשן צוויי ככר זילבער און צוויי חליפות בגדים, צוויי פאר בגדים. נאכער ווען גחזי איז צוריקגעקומען, איך שיב שטייט ויאמר אליו, אז אלישע האט געזאגט צו גחזי לא לבי הלך, נישט מיין הארץ איז נאכגעגאנגען כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, ווי ער נעמן האט זיך אויסגעדרייט פון זיין רייטוואגן אקעגן דיר, און דו האסט ביי אים גענומען זאכן, העת איז דען יעצט די צייט לקחת את הכסף, צו נעמען זילבער, ולקחת בגדים, צו נעמען מלבושים, די צוויי זאכן האט ער גענומען, און אלישע דערמאנט נאך זעקס זאכן, וזיתים, וכרמים, וצאן, ובקר, ועבדים, ושפחות, ומי שקל כולי האי, האט דען גחזי גענומען אזויפיל זאכן? ער האט דאך נאר גענומען ביי אים כסף, ובגדים, הוא דשקל, אזוי ווערט דאך דערמאנט אין פסוק, ער האט נאר גענומען כסף און בגדים. אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט באותה שעה אין דער צייט היה אלישע עוסק בשמונה שרצים, ער האט דעמאלט געלערנט מסכת שבת אין פרק שמונה שרצים, זעט אויס אז דעמאלט איז ש, רש"י זאגט נישט אין דין פון שמונה שרצים, נאר רש"י זאגט אין פרק שמונה שרצים, אז ס'איז שוין דעמאלט געווען מסכתות מיט פרקים, און אזוי זאגט דאך די גמרא אז די מסכת עבודה זרה פון אברהם אבינו האט געהאט פיר הונדערט פרקים, אזוי זעען מיר אויך אין מלקות איז דא א משנה, וואס אין די משנה ווערט דערמאנט תוך הקלעים חוץ לקלעים, זעט אויס אז די משנה איז נאך געווארן געלערנט אין די צייט פון די משכן, ווייל שפעטער איז דאך שוין נישט געוועזן קיין קלעים, שפעטער איז דאך שוין געווען אויפגעבויט. איז אלישע האט דעמאלט געלערנט דעם פרק, אמר לו האט ער אים געזאגט רשע, דו רשע, הגיע עת ס'איז געקומען די צייט ליטול שכר שמונה שרצים, דו דארפסט באקומען אויף דער וועלט די שכר פון דיין תורה, שטייט אין פסוק וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, די צרעת פון נעמן וועט זיך באהעפטן אין דיר, עס שטייט אין פסוק וארבעה אנשים פיער מענטשן היו מצורעים אמר רבי יוחנן זה גחזי ושלושה בניו עס ווערט דארט אויך דערמאנט וילך אלישע דמשק איז געגאנגען דער שטאט דמשק למה הלך פארוואס איז ער געגאנגען אין דער שטאט דמשק. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שהלך ער איז געגאנגען להחזירו לגחזי בתשובה, ער האט אים געוואלט מחזיר בתשובה זיין, ולא חזר, און ער האט נישט געוואלט תשובה טון, אמר לו, האט צו אים געזאגט חזור בך, טו תשובה, אלישע האט געזאגט צו גחזין, דו קאנסט תשובה טון. אמר לו, האט ער אים געזאגט, כך מקובלני ממך, אזוי האב איך געלערנט ביי דיר, כל מי שחטא והחטיא את הרבים, דער וואס אליין האט געזינדיגט און האט געמאכט זינדיגן דעם רבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, עס קאן דאך נישט זיין אז. אז ער וועט טון תשובה און ער וועט זיין אין גן עדן און דיע מענטשן וואס ער האט געלערנט וועלן זיין אין גיהנום. פרעגט די גמרא מאי עבד, וואס איז דער חטא פון גחזין? איכא דאמרי אנדערע זאגן אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם, די עגלים פון ירבעמען האט ער געמאכט אבן שואבת, אזא איין סארט מאגנעט וואס עס טוט צוציען, והעמידו ער האט אוועקגעשטעלט די עגלים בין שמים לארץ, און ס'איז געווען אין די לופטן, דאס האט געברענגט מענטשן זאלן דינען עבודה זרה. ואיכא דאמרי אנדערע זאגן שם חקק לה אפומה ער האט אויסגעקריצט א שם אויף די וואס ער יב אויף דעם וואס ירבעם האט געמאכט והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן אז די חטא פון גחזין איז געווען נאך פריער ווען ר'איז דאך געווען ביי אלישע רבנן דחה מקמיה ער האט אוועקגעשטויסן תלמידים ער האט נישט געלאזט קומען זאלן לערנען ביי אלישע דכתיב שטייט אין פסוק, ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, די בני הנביאים האבן געזאגט צו אלישע, הנה נא המקום די ארט אשר אנחנו יושבים שם לפניך, וואס מיר זיצן פאר דיר צר ממנו איז ענג, ווען דער גחזי איז אוועקגעגאנגען איז געווארן דער פלאץ ענג. מכלל קומט אויס דעד האידנא ביז יעצט לא הוה דחיק איז נישט געווען ענג, ווייל גחזי האט נישט געלאזט אריינקומען לערנען, תניא, מיר האבן געלערנט רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, יצר, תינוק, ואשה, דיע דריי זאכן, תהא שמאל דוחה, אבער וימין מקרבת, אינגאנצן מדחה זיין טאר מען נישט, און די מהרש"א אין סנהדרין פרק חלק, דף ק"ז עמוד ב זאגט, דער טעם פון דעם כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ווייל פון יעדן חטא וואס א מענטש טוט באשאפט ער א מלאך און א רוח רעה, לויט ווי גרויס זיין פעולה איז, דעריבער א מחטיא הרבים, איז אלע רוחות רעות וואס איז געווארן באשאפן פון די זינד פון דעם רבים, איז תלוי אין אים, און די אלע מלאכים רעים האלטן צוריק דעם מענטש פון תשובה, הפך פון א מלאך טוב וואס העלפט דעם מענטש צו א דבר מצוה. און רש"י אין משנה זאגט דארט א טעם ווייל ס'איז נישט מיטן דין אז די תלמידים זאלן זיין אין גיהנום און דער וואס מאכט צו זינדיגן זאל זיין אין גן עדן, דעריבער אין מספיקים בידו לעשות תשובה, דער מהרש"א איז אויך דארט מסביר, שמאל דוחה וימין מקרבת, די דחיה איז אין שמאל, און דער קירוב איז בימין, ווייל שמאל איז מרמז אויף מידת הדין, און ימין איז אויף רחמים. זאגט ער אז די מידת הדין פון מענטש זאל מדחה זיין, און דערמיט די ימין, וואס ימין דאס איז רחמים, זאל מקרב זיין, אבער ס'זאל נישט זיין ווי אלישע שדחפו לגחזי בב' ידים, וואס אלישע האט אויך געמאכט אז די רחמים זאלן זיין רוגז. אין חובת הלבבות איז פארהאנען אז דער וועלכער איז מקרב א רשע לעבודת השם, איז זיין מדריגה פון דעם מענטש וואס האט מקרב געווען דעם רשע, אסאך העכער ווי דער גרעסטער צדיק. קען מען עס פארשטיין מיט דעם מהרש"א, אז דער מהרש"א זאגט אז מחטיא את הרבים, איז דאס אלעס וואס דער רבים זינדיגט, די אלע מלאכים רעים, וואס זיי ווערן באשאפן פון חטא, זענען מונע דעם מענטש פון טון תשובה, איז דאך די זעלבע זאך אז ער ברענגט א מענטש זאל מקיים זיין תורה און מצוות, איז דאך די תורה און מצוות וואס דער מענטש טוט, איז דער מענטש וועלכע האט אים געברענגט צו דעם, האט אין דעם מאל א זכות רשע. זאגט די משנה, נמצא ההורג, מען האט געפינען דעם רוצח, עד שלא נערפה העגלה, איידער מען האט אפגעהאקט די קאפ פון דער עגלה. איז דער דין תצא די קאלב זאל ארויס גיין ותרעה ס'זאל זיך פאשען בעדר אין דער סטאדע ווי אנדערע חולין כאטש מיר זאגן דאך אז עגלה אנדערע ערטער שטייט אז עגלה ערופה נאסרה מחיים אז אין דער צייט ווען מען האט ירידתה לנחל איתן טוט זי אסר'ן אבער ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער קריגט אויף דעם, און די משנה האלט אז ירידתה לנחל איתן טוט איר נישט אסר'ן. נאך א דין שטייט, משנערפה העגלה, מען האט געפונען דעם רוצח נאכדעם ווי מען האט אפגעהאקט די עגלה, תקבר במקומה, ווערט זי באגראבן, איז זי שוין אסור בהנאה, מען טאר עס נישט געבן אפילו פאר קיין כלבים, פארוואס? שעל ספק באתה מתחלתה, איך האב דאך אין אנפאנג געברענגט מכח הספק, איך האב נישט געוויסט ווער עס איז דער רוצח, כיפרה ספיקה והלכה לה, די עגלה האט געטון איר זאך, ס'האט מכפר געווען בשעת כ'האב אפגעהאקט דעם קאפ, איז דאך געווען דעמאלט א ספק, אויב אזוי איז זי אסור בהנאה, ווייל דאס איז א דין פון עגלה ערופה. נערפה העגלה, ס'איז געווארן אפגעהאקט א קאפ פון דער עגלה, ואחר כך נמצא ההורג, נאכדעם האט מען געפונען דעם רוצח, זאג איך נישט אז מיט דעם וואס איז פריער געוועזן עריפת העגלה האט ער שוין געהאט א כפרה, ניין, הרי זה יהרג, עס קומט דעם רוצח מיתה, שטייט דאך אזוי אין פסוק, ובערת הרע מקרבך. יעצט עד אחד אומר, איין עדות זאגט ראיתי את ההורג, איין עדות זאגט ער האט געזען דעם רוצח, דער דין איז ווען עס איז דא נאר איין מענטש וואס האט געזען דעם רוצח, די גמרא עמוד ב' וועט אפלערנען פון א פסוק, דעמאלט האט מען נישט אראפגעברענגט קיין עגלה ערופה, טאקע לגבי דעם דין הרג'ענען דעם רוצח דארף טאקע זיין צוויי כשר'ע עדות, אבער לגבי דעם א איז איין עדות טוט אפ אז מען זאל נישט ברענגען קיין עגלה ערופה, איז דא אבער געווען אזוי, איין עדות זאגט ראיתי את ההורג, ועד אומר אחד אומר און איין עדות זאגט לא ראית דו האסט אים נישט געזען, איך בין מיט דיר געווען אויף דעם ארט און איך האב נישט געזען האסטו אויך נישט געזען, אדער אישה אומרת ראיתי א פרוי זאגט זי האט געזען דעם רוצח, ואישה אומרת לא ראיתי. איז דער דין היו עורפין האט מען געברענגט די עגלה ערופה, די גמרא וועט ווייטער פרעגן, מיר האבן דאך א כלל אומעטום וואו די תורה האט געגלייבט איינעם איז זיין כח אזוי ווי צוויי, איז ממילא אויב אין אנפאנג איז געקומען צו גיין א עדות וואס האט געזאגט ער האט געזען דעם רוצח איז גלייך ווי עס קומט צוויי עדות נאכער אז קומט א צווייטע און ער זאגט לא ראית, פארוואס זאל איך אים גלייבן, אין דבריו של אחד במקום שתיים, נאך א דין שטייט, עד אחד אומר ראיתי, איין עדות זאגט איך האב געזען דעם רוצח, ושניים אומרים, און צוויי זאגן, לא ראית, דו האסט נישט געזען. היו עורפין האט מען געברענגט א עגלה ערופה, דער דין איז אויך זייער שווער, גיט א קוק, ווען איין עדות זאגט לא ראית היו עורפין, איז דאך אוודאי און אוודאי שניים אומרים לא ראית, איז אוודאי און אוודאי היו עורפין. א דריטער דין, שניים אומרים ראינו, צוויי עדות זאגן זיי האבן געזען דעם רוצח, ואחד אומר להן, און איינער זאגט צו זיי, לא ראיתם, איר האט נישט געזען, איז דער דין, לא היו עורפין, האט מען נישט געברענגט קיין עגלה ערופה. דא איז אויך שווער די שאלה, א פשיטא, אויב צוויי זאגן אז זיי האבן געזען און איינער נישט, שטיצט זיך דאך זיכער אויף די צוויי, די גמרא וועט עס ווייטער מפרש זיין, משרבו. הרצחנים, ווען ס'איז געווארן אסאך רוצחים, בטלה עגלה ערופה, איז געווארן בטל די עגלה ערופה. ווען איז דאס געווען? משבא אליעזר בן דינאי, ס'איז געווען איינער א באוויסטער רוצח, אלעזר בן דינאי, ותחינה בן פרישה היה נקרא, דער מהרשא זאגט, ער האט געביטן זיין נאמען כדי מ'זאל נישט כאפן

ס'האט זיך געמערט זנות, פסקו המים המרים, האט מען מער נישט געגעבן צו טרינקען די מים מרים, ורבי יוחנן בן זכאי הפסיקן, רבי יוחנן בן זכאי אין זיין צייט האט ער געזאגט מען זאל מער נישט געבן, שנאמר שטייט אין פסוק לא אפקוד, איך וועל נישט אפקוד, איך וועל נישט באשטימען

משמת יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן, אזוי שטייט דאך אין פרקי אבות, דער ב"ח איז אזוי גורס, איש ירושלים, בטלו איז געווארן בטל אשכולות, אשכולות איז א צוזאמשטעל איש שהכל בו, אזוי טייטשט מען דאך אשכול, א הענגל וויינטרויבן, אשכולות ווערן אנגערופן די מענטשן וואס הכל בו וואס האבן אין זיך קלארקייט פון דער תורה. ווי זעען מיר אז ס'ווארט אשכול ווערט אנגערופן א מענטש, שנאמר שטייט אין פסוק אין אשכול לאכול, ס'איז נישט דא קיין אשכול מען זאל ווי מען זאגט פון אים הנאה האבן, בכורה די צייטיגע אותה נפשי, און דארטן גייט ארויף דער פסוק אויף מענטשן. יוחנן כהן גדול העביר ער האט מבטל געווען הודיית המעשר דער דין איז אז די דריטע יאר און די ענדע פון דריטע יאר ווען עס איז שוין דורכגעגאנגען די דריטע יאר אדער די זעקסטע יאר איז דא די מצוה פון ביעור מ'איז מבער וואס מ'האט ביי זיך אין שטוב מעשר ראשון גיט מען אוועק דעם לוי, מעשר עני דעם ארעמאן, מעשר שני דארף מען האבן שוין ארויפגעטראגן ירושלים, און דעמאלט איז מען זיך מוואד מתודה, וואס הייסט מען זאגט אז מען האט אלעס געטאן ווי מען דארף, זאגט מען וגם נתתיו ללוי, כ'האב אוועקגעגעבן דעם מעשר ראשון צו דעם לוי, די מעשר ראשון אוועקגעגעבן דעם לוי, עזרא בשעת ער האט עולה געווען פון בבל האט ער געקנסעט די לוויים אז מען זאל נישט געבן זיי קיין מעשר ראשון, ס'איז א מחלוקת אין גמרא, אנדערע זאגן ער האט געקנסעט מען זאל זיי נישט געבן נאר געבן כהנים, פארוואס האט ער זיי געקנסעט ווייל זיי זענען נישט מיטגעגאנגען מיט אים, און אנדערע זאגן ער האט געקנסעט אז מען זאל געבן נישט בלויז לוויים נאר כהנים אויכעט, ממילא קען ער זיך דאך נישט מתודה זיין וגם נתתיו ללוי ועשיתי ככל אשר צויתני, ער האט דאך נישט געטאהן אזוי ווי מען דארף, אף הוא בטל, ער האט אויך מבטל געווען את המעוררים, ס'איז געווען א סדר אין בית המקדש אז די לוויים האבן געזאגט עורה למה תישן, האט ער געזאגט אז מען זאל דאס אויך נישט זאגן. ואת הנוקפין, אויך די וואס האבן געקלאפט דעם קרבן, ס'איז געווען א סדר אז מען האט געגעבן א קלאפ דעם קרבן צווישן די הערנער, אז עס זאל בלוטיגן, די בלוט זאל ארויף אויף די אויגן, כדי די בהמה וועט גארנישט נישט זען, וועט זיין לייכט צו בינדן, און ס'וועט זיין לייכט צו שעכטן, אבער האט ער עס מבטל געווען פארוואס? ווייל עס קוקט אויס אזוי ווי א מום מ'מאכט. עד ימיו, ביז זיינע צייטן, היה פטיש מכה בירושלים, דער דין איז דאך אז חול המועד, א מלאכת אבד, א זאך וואס אויב מען וועט דאס נישט טון האט מען שאדן, מעג מען טון, און ווי וועט זיין ס'האט זיך איינעם צעבראכן דער שלאס און ער דארף גיין צום שמיד ער זאל פיקסן דעם שלאס, מעג ער גיין, און אז ער באמת א מלאכת אבד מעג דער שמיד אויך ארבעטן, איז אזוי מצד הדין מעג מען, אבער איז דער ווען דער פטיש ווען דער שמיד טוט ארבעטן הערט זיך דער קול פון דער ווייטנס און נישט אלע ווייסן אז ס'איז לדבר אבד זעהט עס אויס מ'איז מזלזל אין חול המועד איז האט ער מבטל געווען אז מלאכת אבד מעג מען טאקע אבער אזיין זאך וואס די זאך האט א קול למרחוק דאס טאר מען נישט ובימיו אין זיינע יארן אין צריך לשאול על הדמאי. האט מען זיך נישט געדארפן פרעגן אויף דמאי, ביז דעמאלט איז געווען דער סדר ווען איינער איז געגאנגען קויפן ביי א צווייטן האט ער אים געדארפן פרעגן צו ער האט יא געמעשרט צו ער האט נישט געמעשרט, ס'האט פאסירט אז יענער האט געזאגט ער האט נישט געמעשרט איז מען נישט געגאנגען ביי אים קויפן, און ממילא איז ארויסגעקומען אסאך קלקולים, אט אט איינער גלייבט אים יא איינער גלייבט נישט, האט ער מתקן געווען א תקנה אז אויב מען קויפט ביים עם הארץ צי דער עם הארץ זאגט ער האט יא געמעשרט, אפילו ווען ער זאגט ער האט יא געמעשרט, איז דארף מען אפשיידן מעשר ראשון, און פון מעשר ראשון דארף מען דאך אוועק געבן מעשר מן המעשר, און די זעלבע שטענדיג גיט ער אוועק די מעשר מן המעשר דער לוי, אבער דא אוי דער איד וואס האט געקויפט די פירות זאל אפשיידן מעשר מן המעשר, מעשר מן המעשר גיט ער טאקע אוועק פאר דעם כהן, אבער די איבריגע וואס בלייבט, און די זעלבע זאך מעשר עני דארף ער אפשיידן, און ער דארף עס נישט אוועק געבן דעם ארימאן און נישט דעם לוי, ווייל המוציא מחבירו עליו הראיה, ס'איז דאך נישט, כ'ווייס דאך נישט צו מ'האט אפגעשיידט צו נישט. איז ממילא איז אין זיינע צייטן אז ס'איז שוין געווען אזיין תקנה האט קיינער נישט געדארפן פרעגן צו מ'האט געגעבן מעשר צו מ'האט נישט געגעבן, דאס ווארט דמאי איז א צוזאמשטעל פון צוויי ווערטער דא מאי וואס איז דאס? רש"י עמוד א' תצא ותרעה בעדר אז מ'האט געפינען דעם הורג איידער נערפה העגלה איז ער זאל ארויס גיין דער עגל און זיך פאשען אויף דער סטאדע, כשאר חולין, ס'האט א דין ווי חולין. והא תנא לית ליה, דער תנא האלט נישט הא דאמרינן בכמה דוכתא וואס מיר זאגן אנדערע א סאך ערטער, עגלה ערופה נאסרה מחיים, אז עגלה ערופה ווערט גע'אסר'ט בהנאה ווען זי לעבט נאך, וירידתה לנחל איתן אוסרתה, ווען מען טוט עס אראפנעמען צום נחל איתן, דאס טוט איר אסר'ן, האלט נישט אזוי דער תנא,

די עגלה האט מכפר געווען דעם ספק, היא עשתה את שלה, ס'האט געטון וואס ס'האט געדארפן טון, ווייל בשעת עריפת העגלה איז דאך נאך געווען א ספק, ואם לא נמצא ההורג איז דאך נתכפר הספק, איז געווארן נתכפר דער ספק, וכשנמצא איז געווארן געפונען, נעשה ודאי, איז שוין א ודאי ויהרג, מיהו אבער

הן עצמן נואפים, זיי זענען מזנה כפרדים הללו, א פרד קומט דאך ארויס פון כלאים פון א חמור מיט א סוס, ווען מען ווי האט מען געטייטשט א מויל אייזל, א פרד אליין איז דאך נישט מוליד, א פרד מוז קומען דורך פון פון אנדערע מינים, דער מהרש א זאגט כפרדים ס'פון לשון פרד אפגעטיילט, דעריבער זאגט א פסוק, ווייל אויב ס'איז איש ואישה איז דאך דא א פאראייניגונג, איז דאך י ק איז דאך די שכינה שרויה ביניהם, און אויב ווי מ'זאגט ס'איז נישט דורך קידושין איז עס איז פרד. האשכולות, מפרש בגמרא די גמרא מפרש שהכל בהם, אלעס איז אין זיי. עד ימיהם, ביז זייערע צייטן, לא היה מחלוקת בחכמי ישראל, ס'איז נישט געווען קיין מחלוקת ביי די אידן, כולם היו אומרים, אלע האבן געזאגט דברים, די זאכן כנתינתן למשה מסיני, והם, און זיי, די יוסי בן יועזר איש צרידה און יוסי בן יוחנן איש ירושלים. הראשונים שנחלקו, די ערשטע די ערשטע מחלוקת וואס איז פארהאן אין די גמרא איז פון זיי, וועלכע איז די ערשטע מחלוקת? בסמיכת קרבנות ביום טוב, צו ווען מען ברענגט א קרבן יום טוב צו מען מאכט סמיכה, כדאמרינן בחגיגה, והיא היה מחלוקת הראשון שהיה בישראל בדברי תורה, און די מחלוקת האט זיך געצויגן פינף דורות האט זיך געצויגן די זעלבע מחלוקת. העביר הודיית המעשר שלא יהיו מתוודין מען זאל נישט מתוודה זיין בערתי הקודש וכולי בגמרא מפרש טעמא עוררין ונוקפין בגמרא מפרש טעמא די גמרא איז ווייטער מפרש דעם טעם פארוואס ער האט מבטל געווען די עוררין און די נוקפין עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים בבית הנפחים ביי דעם שמיד בחולו של מועד לעשות מלאכת דבר האבד, מען זאל ארבעטן די ארבעט וואס איז דבר האבד א זאך אויב מען וועט עס נישט טון וועט מען האבן שאדן, דאס מעג מען דאך טון חול המועד שמותרת במועד, ועמד וגזר על הנפחים אפילו בדבר האבד, פארוואס? אנדערע דבר האבד האט אים נישט גע'אסר'ט, ער האט נאר גע'אסר'ט ביי די שמידס, מפני שקולו נשמע למרחוק, זייער קול ווערט געהערט אין דערווייטנס, ואין הכל יודעים נישט אלע ווייסן, שהיא לדבר האבד, והכי אמרינן לה במועד קטן, אזוי זאגט די גמרא אין מועד קטן אז דאס איז דער טעם פון דעם אויף כל ימיו לא הוצרך אדם לישאל חברו על הדמאי, אם מעושר צו ס'גע'מעשר'ט אם לאו שהוא התקין ער האט געמאכט א תקנה שיהא ס'זאל זיין כל הלוקח מעם הארץ יעדער איינער וואס קויפט פון עם הארץ מעשרן איז ממילא דארף מען זיך שוין דענמאלט נישט פרעגן גמרא תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט מנין פון וואנעט ווייס איך שאם נערפה העגלה אז מ'האט אפגעהאקט די עגלה. ואחר כך נמצא ההורג, נאכדעם האט מען געפונען דעם רוצח, שאין פוטרת אותו, אז ער ווערט נישט געפטר'ט, תלמוד לומר דער רוצח, מען דארף אים געבן מיתה אויב ס'איז דא עדות, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה, די ערד ווערט נישט פארגעבן די בלוט וואס איז דארט געווארן פארגאסן, כי אם בדם שפכו. אין דער משנה האט מען געלערנט עד אחד אומר ראיתי את ההורג, איינער זאגט ער האט אים געזען, און איין עדות זאגט ער האט נישט געזען, האבן מיר געלערנט היו עורפין. זאגט די גמרא, טעמא דמכחיש ליה. ביי די אנדערע פאלן, די די אנדערע פאל איז דאך דא א פאל אז אז צוויי איינער זאגט לא ראיתי, און צוויי זאגן ראיתי, דעמאלט איז דער דין לא היו עורפין. הא אבער לא מכחיש ליה, ווען מען טוט נישט אפלייקענען, עד אחד מהימן, אז ס'איז נאר דא איין עדות וואס ער זאגט ער האט געזען דעם רוצח, איז זאג איך איז לא היו עורפין, און מיר ווייסן דאך א כלל אין דער גאנצער תורה שטיץ איך זיך דווקא אויף צוויי עדות, נאר א אויסנאם איז פארהאנען, למשל ביי סוטה, צו לגבי א שבועה איז דא א בפירוש'ע פסוק, מנא הני מילי פון וואנעט ווייס איך דא א איז די דין אז אויב ס'דא עד אחד גלייב איך דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט ביי די פרשה פון עגלה שטייט לא נודע מי הכהו אז מ'ווייסט נישט ווער ס'האט אים געשלאגן הא נודע מי הכהו אז מ'ווייסט ווער ס'האט אים געשלאגן אפילו אחד בסוף העולם אפילו ס'איז דא איינער בסוף העולם וואס ער ווייסט ווער דער רוצח איז, לא היו עורפין, האט מען נישט געברענגט קיין עגלה ערופה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט. רבי עקיבא גייט זאגן נאך מערער, מנין פון וואנען ווייס איך לסנהדרין, שראו אחד, די סנהדרין האט געזען איינעם שהרג את הנפש, זיי האבן געזען איינער האט דערהרג'עט ואין מכירין אותו זיי ווייסן אבער נישט ווער דער רוצח איז געוועזן ער איז אנטלאפן גלייך מען האט אים נישט געקאנט וויסן ווער דאס איז שלא היו עורפין אבער א בית דין איז די דין אפילו מיר ווייסן אים נישט נאר אויב זיי האבן געזען די מעשה האט מען נישט געברענגט קיין עגלה ערופה תלמוד לומר שטייט אין פסוק ועינינו לא ראו אונזער אויגן האבן נישט געזען. והלא ראו, און דא האבן זיי דאך יא געזען. יעצט חזר'ט זיך איבער א שטיקל גמרא וואס מיר האבן געלערנט ל"א עמוד ב'. פרעגט די גמרא, השתא דאמרת, יעצט אז איך האב אפגעלערנט פון דעם פסוק לא נודע מי הכהו, אבער הא נודע מי הכהו אפילו איינער איז לא היו עורפין אז איין עדות איז מהימן איז ער באגלייבט, איז דאך שווער דער דין אין דער משנה, אין דער משנה שטייט עד אחד אומר ראיתי, איינער זאגט ער האט געזען דעם רוצח, האט ער דאך שוין באקומען א נאמנות מדין תורה, נאכהער קומט צו גיין א צווייטער און ער זאגט לא ראית, שטייט אין דער משנה היו עורפין. איז איז היו עורפין מ'האט געברענגט א עגלה ערופה אידך דער אנדערע וואס ער זאגט לא ראית אידך חד דער אנדערע היכי מצי מכחיש ליה ווי קען ער אפלייקענען דעם ערשטן וואס ער זאגט אז ער האט געזען דעם רוצח וואס דאך האמר עולא, עולא האט דאך געזאגט, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד אומעדום וואו די תורה האט געגלייבט איין עדות, הרי כאן שניים, האט ער דעם כח ווי צוויי, ממילא לגבי דעם דין אז מען זאל נישט ברענגען קיין עגלה ערופה, ראה ער זאגט ראיתי את הרוצח האט ער דאך דעם כח ווי צוויי, ואין דבריו של אחד במקום שניים, נאכדעם אז ס'קומט צו גיין איינער און ער זאגט לא ראית האט ער דאך נישט קיין כח לגבי די אנדערע צוויי, דארף ער דאך ווייל די ערשטע איז דאך אזוי ווי צוויי, פארוואס זאגן מיר אין די משנה היו עורפין? זאגט די גמרא, אמר לך עולא, עולא וועט דיר ענטפערן, תני לא היו עורפין, מען דארף לערנען אין דער משנה נישט ווי ס'שטייט ביי אונז עורפין, נאר לא היו עורפין, ווייל דער ערשטער וואס האט געזאגט אז ער האט געזען דעם רוצח, איז גלייך מיט צוויי, וכן אמר רבי יצחק, די זעלבע זאך האט רבי יצחק געזאגט, תני לערן לא היו עורפין. ורב חייא אמר, רב חייא זאגט, תני לערן היו עורפין, רב חייא זאגט אזוי ווי ס'שטייט, פרעגט די גמרא ולרב חייא לויט רב חייא איז קשיא דעולא ס'איז דאך שווער דעולא, עולא איז געווען אסאך שפעטער, נאר מען מיינט דער דין וואס עולא האט געזאגט איז א דין מוסכם, אז פארוואס זאל איך זאגן היו עורפין אין דער צייט ווען דער ערשטער האט געזאגט אז ער האט געזען דעם רוצח, האט די תורה האט אים געגעבן נאמנות, האט ער דאך א דין ווי צוויי. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה, אויב. דער אנדערע עדות וואס ער האט געזאגט לא ראית איז געוועזן בבת אחת, ער האט תוך כדי דיבור פון דעם ערשטן וואס ער האט געזאגט ראיתי האט ער געזאגט עדות, די בית דין האט נאך נישט ארויסגעטראגן קיין אורטייל אויף דעם ערשטנ'ס עדות, און אויך דער ערשטער נישט געווארן באגלייבט, דער ערשטער האט נאך נישט באקומען דעם כח ווי צוויי, דעמאלט איז חד כנגד חד איז די זאך א ספק, און אז די זאך איז א ספק איז היו עורפין, ווי וועט אבער זיין בזה אחר זה, איינער קומט צו גיין און ער זאגט ער האט געזען דעם רוצח, האט ער, און די בית דין האט ארויסגעטראגן שוין א פסק אז מען דארף נישט ברענגען קיין עגלה ערופה, נאכהער וועט קומען צו גיין איינער און ער וועט זאגן לא ראית, דעמאלט וועל איך זאגן עולא'ס זאך אז דא ווי די תורה האט געגלייבט איינעם האט ער דעם דין ווי צוויי און איינער קען אים שפעטער נישט אפלייקענען. אין דער משנה האט מען דאך געלערנט דריי דינים, אין דער משנה האט מען געלערנט אין דעם צווייטען דין, תנן, האט מען געלערנט אין דער משנה אין דעם צווייטען דין, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, איין עדות זאגט ער האט געזען דעם הורג, ושניים אומרים און צוויי זאגן לא ראית. היו עורפין, איז דער דין אז מ'האט געברענגט א עגלה ערופה, איז דאך די זאך אזוי, דער דין וואס ס'שטייט מיר דא אויף איז דאך מער א פשיטא, אויב צוויי זאגן אז לא ראית איז דאך זיכער צוויי האבן מער דעם כח ווי דעם ערשטן, אפילו דער ערשטער זאל האבן דעם כח ווי צוויי, איז צוויי קעגן צוויי בלייבט נאך אויך א ספק איז אויך דער דין היו עורפין, ובפרט נאך דער ערשטנס נאמנות איז נאר ער האט דעם דין ווי צוויי, אבער צוויי האבן נאך אלס מער א נאמנות פאר אים, איז דאך דער דין א פשיטא, דארף איך זאגן אז דער דין גייט מען נישט זאגן זיין דין, נאר ער גייט מיר דערציילן א דיוק, א ווען זאגן מיר היו עורפין, דווקא ווען צוויי זאגן לא ראית, הא חד וחד, אבער איינער זאגט ער האט געזען דעם רוצח, און דער אנדערער זאגט ער האט נישט געזען, לא היו עורפין, תיובתא דרב חייא, איז דאך א קשיא אויף רב חייא, ווייל איך מוז דאך זאגן אז דער צווייטער דין, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ושניים אומרים לא ראית, גייט דאך מען נישט דערציילן לגופיה ווייל לגופיה איז מיר א פשיטא, דאך גייט מען דערציילן דעם דיוק, וועלכן דיוק? אז חד וחד זאגן מיר לא היו עורפין, איז דאך א קשיא אויף רב חיא'ן, איז לא איינער קעגן איינעם, זאגן מיר לא היו עורפין, נישט ווי רב חייא זאגט, איז דאך א קשיא אויף רב חייא. זאגט רב חייא, וליטעמיך, לויט דיר נאך, וועל איך דיר עפעס פרעגן, דו זאגסט אז דער דין פון דער משנה איז נישט וועגן זיך אליין, ווייל דער דין איז מיר א פשיטא, דער דין עד אחד אומר ראיתי את ההורג ושניים אומרים לא ראית היו עורפין איז מיר א פשיטא, נאר גייט מיר דער עיקר דערציילן דעם דיוק אז חד וחד לא היו עורפין, אימא סיפא, זאג מיר וואס גייט מיר דערציילן די סיפא, אין דעם דריטן דין אין דער משנה שטייט, שניים אומרים ראינו, צוויי זאגן זיי האבן געזען דעם רוצח, ועד אחד אומר לא ראיתם, הערט צוויי זענען פריער געקומען און זיי האבן געזאגט זיי האבן געזען דעם רוצח, קומט איינער צו גיין נאכהער און ער זאגט לא ראיתם, לא היו עורפין, האט מען נישט געברענגט קיין עגלה ערופה, דער דין איז דאך מיר זיכער א פשיטא, אז ס'איז דא צוויי וואס זאגן פריער אז זיי האבן געזען דעם רוצח, איז דאך מיר א פשיטא לא היו עורפין, איז לויט דיר נאך, גייט מיר דער עיקר דערציילן וועלכן א דיוק, זיי מדייק, הא חד וחד היו עורפין, אז חד וחד איז עורפין, איז דאך נישט ווי דו זאגסט, אלא וויל איך דיר זאגן אז דער צווייטער דין און דער דריטער דין גייט מען נישט דערציילן קיין שום דיוק, נאר דעם דין דארף איך האבן לגופיה, מתניתין כולה, די גאנצע משנה בפסולי עדות, אז דא וויל ער מיר דערציילן א דין אז דער אחד די שניים איז געווען פסול עדות, וכדרבי נחמיה ווי רבי נחמיה האט געזאגט דאמר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד איז דאך דאס נישט קיין ענין פון עדות, איז עס אנדערש ווי אומעדום הלך אחר רוב דעות גיי איך נאך רוב דעות ועשו שתי נשים באיש אחד צוויי נשים וואס זענען געגן איש אחד כאטש דער איש אחד איז א כשר'ע כשני אנשים באיש אחד. ואיכא דאמרי אנדערע זאגן כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא אויב פריער געקומען א כשר עדות פריער אפילו מאה נשים כאחד דמיין. לגבי א עד כשר איז די מאה פסולים וואס איז געקומען שפעטער האבן דעם דין כאחד, ממילא איז אפהענגיג ווער עס איז געקומען פריער, דעמאלט וועל איך נישט גיין בתר רוב דעות, והכא במאי עסקינן, דאס וואס מיר זאגן איך גיי יא בתר רוב דעות, כגון דאתאי אישה מעיקרא, פריער געקומען א פרוי. עד פסול. ותרצה לדרבי נחמיה הכי, טייטש אפ רבי נחמיה'ס דין אזוי, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, אומעדום ווי די תורה גלייבט איין עדות, הלך אחר רוב דעות. ווען גיי איך נאך רוב דעות? ווען ס'איז פסולים געגן פסולים. ועשו שתי נשים באישה אחת, שתי נשים זאגן געגן אישה אחת, כשני אנשים באיש אחד. אבל אבער שני אנשים באיש אחד, כפלגא ופלגא דמי, האטן דין ווי פלגא ופלגא. פרעגט די גמרא, ותרתי פסולי עדות למה לי, וואס דארף מען מיר צוויי מאל דערציילן דעם דין אז איך גיי ביי פסולע עדות נאך רוב דעות, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כי אזלינן בתר רוב דעות לחומרא נאר דעמאלט ווען איך גיי בתר רוב דעות איז א חומרא אבער לקולא לא לקולא וואלט איך געוואלט מיינען גיי איך נישט בתר רוב דעות קא משמע לן דארף מען דערציילן נאך א פאל אז לקולא גיי איך אויכעט בתר רוב דעות רש"י. ברוך השם מסכת סוטה דף מ ז עמוד ב' די פיסקא משרבו הרוצחים. געווען די עגלה ערופה, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא משרבו הרוצחנין בטלה איז געווארן בטל עגלה ערופה לפי שאינה באה אלא על הספק ווייל די עגלה ערופה קומט נאר ווען ס'איז א ספק מ'ווייסט נישט ווער דער רוצח איז משרבו הרוצחנין בגלוי, מען האט זיך דעמאלט געוויסט ווי די משנה טוט דערמאנען ווער עס האט דעמאלט אנגעפירט, בטלה איז געווארן בטל עגלה ערופה, משרבו הנואפים אז ס'האט זיך געמערט זנות איז געווארן בטל די מים המרים, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ונקה האיש מעון, דער מענטש וועט זיין ריין פון זינד, טייטשן מיר, בזמן שהאיש מנוקה מעון, אז דער מאן איז ריין מעון, אז צי ער האט, ער איז נישט געקומען אויף זיין פרוי לאחר שנסתרה, ער האט נישט מזנה געווען מיט קיין צווייטע, דעמאלט המים בודקים את אשתו, איז די וואסער בודק אשתו, אין האיש מנוקה מעון, דעמאלט אין המים בודקים את אשתו. ואומר, נאך שטייט אין פסוק, לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה כו', מאי ואומר, וואס דארף איך צוברענגען נאך א פסוק? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן, עון דידיה אין, ווען דער מאן זינדיגט, דעמאלט איז די וואסער נישט בודק, אבער דבניה ודבנתיה, זיינע זין און זיינע טעכטער זענען מזנה, לא איז נישט אזוי, דאס האלט נישט צוריק בודק זיין די פרוי, תא שמע ברענג איך דיר א צווייטן פסוק, לא אפקוד, איך וועל נישט באשטימען ס'זאל בודק זיין אייערע פרויען, פארוואס, לא אפקוד, על בנותיכם כי תזנינה, ווייל אייערע טעכטער וועלן מזנה זיין, ועל כלותיכם אייערע שנורן כי תנאפנה. וכי תימא וועסטו וועלן מיינען עון אשת איש אין, דווקא ווען ס'דא זנות פון אשת איש, עון דפנויה לא, אבער דארטן וואו ס'דא זנות פון א פנויה דעמאלט וועט דאס נישט צוריקהאלטן אז ס'זאל נישט בודק זיין, תא שמע, כי הם זיי עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו. די קדשות מיינט מען די וואס זענען מוכן לזנות אפילו א פנויה וגומר מאי ועם לא יכין ילבט אזוי דאך דער אויספיר פון פסוק ועם לא יבין די פאלק וואס פארשטייט נישט ילבט ווערט פארמאטערט אמר רבי אלעזר אמר להם נביא לישראל אם אתם מקפידים על עצמכם אז איר זענט אויף זיך מקפיד מים בודקים נשותיכם, וועט די וואסער אויך בודק זיין אייער פרוי. ואם לאו, אויב איר זענט אויף זיך אליין נישט מקפיד, אין המים בודקים נשותיכם, איז די וואסער וועט נישט בודק זיין אייער פרוי. משרבו בעלי הנאה, ווען ס'האט זיך געמערט די מענטשן וואס זיי גלייכן האבן הנאה פון א זאך, ממילא וואס הייסט זיי גלייכן זיך נישט אנצושטרענגען, איז דער וואס גייט פסק'נען לציבור וויל זיך נאכגעבן, זיך אויסשלאפן און אזוי ווייטער, איז דעמאלט נתעותו הדינים, איז געווארן פארקרימט די דינים, ונתקלקלו המעשים, די מעשים זענען געווארן קאליע, מענטשן טוען נישט ריכטיג, ואין נוח בעולם, און דער אייבישטער איז נישט צופרי האט נישט קיין נחת רוח פון דער וועלט, די וועלט איז פאר אים נישט גוט. דער מהרשא טייטשט נאך א טייטש, מיר האבן דאך געטייטשט בעלי הנאה, מענטשן גיבן זיך נאך, זיי ווילן זיך נישט אנשטרענגען אין לימוד התורה, דער מהרשא טייטשט משרבו בעלי הנאה, די וואס האבן הנאה פון מענטשן, און אויב מען האט הנאה פון מענטשן דעמאלט טוט מען שוין פארקרימען דעם דין. משרבו ס'האט זיך געמערט רואי פנים בדין, מען קוקט ווער יענער איז, אויב יענער איז אזעלכער וואס מען האט פאר אים מורא טוט מען אים מאכן גערעכט. בטל איז געווארן בטל, לא תגורו, דער לא תגורו מען זאל נישט קיין מורא האבן מפני איש, ופסק און ס'האט אויפגעהערט לא תכירו, לא תכירו פנים בדין, ופרקו עול שמים, ס'איז אוועקגעגאנגען דער עול שמים, ונתן עליהם, האט ער זיי געגעבן עול בשר ודם, משרבו ס'האט זיך געמערט לוחשי לחישות בדין, וואס ס'טוען איינרעדן די דיינים, אז זאלסט וויסן זיין דו וועסט אזוי און אזוי טענה'ן וועסטו זיין גערעכט, און אזוי ווייטער. א בורר איז עפעס אנדערש, א בורר איז דאך א פשרה, א בורר דאס איז א פשרה, א בורר פסקנט נישט כדין תורה, שטענדיג ווען מען קלייבט אפ א בוררים גייט מען איין אויף א פשרה, ביי א דין תורה איז גאר אנדערע זאכן, ביי דין תורה טאר מען נישט לערנען קיין טענות, אז איינער האט א בורר דארף ער אלע טענות וואס ער קען טענה'ן אים זאגן, און דער בורר דארף זיך באמיען אלעס זאל ער טענה'ן פאר אים. נאר דאס וואס די וועלט רופט היינט אן א לויער, וואס וואס איז דער לויער וואס? דער לויער איז נאר זיין אויפטו ער זאל פארדרייען דעם גאנצן א לייער, א ליגנער, ער זאל אין צווייטן פארדרייען א קאפ אז יענער זאל זיך סותר זיין. ביי אידן איז דאס, ביי אידן טאר מען דאס נישט, מען טאר נישט יענעם לערנען וואס צו טענה'ן, אט זאגט אים דער לויער די טענה מיט א פרעגן, זאג דו ווייסט נישט די טענה וועסטו זאגן וואס? היינט ווער געווינט א קאורט קעיס? נישט דער וואס איז גערעכט, געווינען געווינט דער וואס האט א גרעסערן לויער, און דאס איז ווער דאס רופט זיך אן עורכי הדיינים אז מען טאר נישט לערנען די טענות, און דאס איז דא לוחשי לחישות, מען טוט איינרעדן אים שטילערהייט, הויעך קען מען דאך נישט. און ווען ס'האט זיך געמערט די לוחשי לחישות בדין רבה האט זיך געמערט חרון אף בישראל ונסתלקה השכינה, ווייל אויף א טעות המשפט קומט חרון אף אויף דער וועלט, ווי עס שטייט דארט אין משפטים אלמנה, שטייט דארט וחרה אפי משום שנאמר בקרב אלקים ישפוט, אז דער אייבישטער, רש"י זאגט דאס די וואך אין דער סדרה יושב פתח האוהל, ביקש לעמוד האט אים דער אייבישטער געזאגט זיץ ואני סימן לבניך, ואתה סימן לבניך. משרבו ס'האט זיך געמערט אחרי בצעם נאך די געלט לבם הולך גייט זייער הארץ רבו האט זיך געמערט האומרים די וואס זאגן לרע טוב ולטוב רע משרבו ס'האט זיך געמערט האומרים לרע טוב ולטוב רע רבו האט זיך געמערט הוי הוי בעולם טוען מענטשן קרעכצן אוי אוי משרבו ס'האט זיך געמערט מושכי הרוק זיי טוען ציען די שפייעכץ, ביי בעל גאווה איז פארהאן און ער טוט נישט אזוי אויסשפייען, ער מאכט זיך עפעס, איז דער סדר פון די בעל גאוות איז געוועזן מאריכין הרוק, מען מיינט צו זאגן ס'האט זיך געמערט די בעל גאוות, רבו האבן זיך געמערט היהירים, די ריכטיגע בעל גאוות, ונתמעטו התלמידים, ווייל א סימן לגסות הרוח איז דאך עניות של תורה, והתורה חוזרת על לומדיה, די תורה זוכט נאך ווער עס זאל לערנען איר. משרבו היהירים, עס האט זיך געמערט די בעל גאוות, התחילו בנות ישראל האבן אנגעהויבן די אידישע טאכטער להנשא חתונה האבן ליהירים, שאין דורנו רואה, דער דור זעט נישט, אלא לפנים, עס דוכט זיך זיך אז ווייל ער האלט זיך גרויס ער איז טאקע גרויס, פרעגט די גמרא, איני ס'איז דאך נישט אזוי, והאמר מר מיר האבן געלערנט האי מאן דמיהר, דער וואס האלט זיך גרויס, אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל, אפילו אויף די שטוב מענטשן, אויף די פרוי, אויף די קינדער, ווערט ער אויך נישט אנגענומען, שנאמר שטייט אין פסוק, גבר יהיר, א מענטש וואס האלט זיך גרויס, ולא ינוה, לא ינוה, אפילו בנוה שלו, ער האט נישט קיין ארט אפילו אין זיין דירה, וואס זשע זאגסטו אז מ'האט חתונה צו א בעל גאווה, א בעל גאווה וואס געפעלט צו די פרוי, זי געפעלט דאך אים איר נישט, זאגט די גמרא, מעיקרא קפצה עליה אין אנפאנג וויל זי אים, ווייל זי קוקט נאר לפנים, לסוף ביי די ענדע, מיתזיל עלייהו, ווערט זי ווי מ'זאגט ווערט ער ביי איר וואכעדיג. משרבו ס'האט זיך געמערט מטילי מלאי על בעלי בתים, ס'האט זיך געמערט אזעלכע חכמים, דיינים, וואס זיי האבן סחורה און זיי גיבן דאס צו בעל בתים וואס זיי קענען האנדלען אז די דיינים זאלן פארדינען דורך דיע בעל בתים, רבה השוחד האט זיך געמערט אויף דער וועלט שוחד והטיית משפט, ווייל יענער האט אים געטון א טובה דורך אים האט ער פארדינט געלט, און אז יענער האט א דין תורה טוט מען שוין אוועקקוקן ופסקה טובה, ס'האט אויפגעהערט גוטס, משרבו ס'האט זיך געמערט מקבלני טובתך די וואס נעמען גוטס ומחזקני טובתך מ'איז מחזיק טובה, רבו האט זיך נאכדעם געמערט איש הישר בעיניו יעשה, ווייל ער זעט אז דער דיין, ווייל דער דיין האט געהאט פון אים א טובה, איז ער צו אים פרענדליך, מער פרענדליך פאר אים, רעכנט ער זיך שוין נישט מיט דעם דיין. שפלים הוגבהו, די נידריגע האלטן זיך גרויס, ווייל ס'איז נישט דא די מורא פון די גרויסע אויף די קליינע. איז ממילא שפלים הוגבהו וגבוהים הושפלו אלע זענען גלייך, ומלכותא אזלא ונוולא, און די מלכות ישראל גייט און עס ווערט פארארעמט. משרבו ס'האט זיך געמערט צרי עין, קארגע מענטשן, זיי פארגינען נישט א צווייטער זאל פון זיי הנאה האבן, וטורפי טרף, גזלנים, זיי טוען פארצוקן, און רש"י טייטשט אדער מען דארף דווקא מען מיינט גזלנים, נאר מען מיינט זיי האלט זיי האבן א שטארקע הארץ, זיי האבן נישט קיין רחמנות אויף דעם ארעמאן, רבו האט זיך געמערט מאמצי הלב, וקופ זיי האבן א שטארקע הארץ וקופצי ידיים און זיי האלטן צוריק די הענט מלהלוות פון צו לייען געלט ועברו זענען עובר על מה שכתוב בתורה אויף דעם וואס שטייט אין די תורה השמר לך פן זיין דבר לבבך בליעל משרבו ס' האט זיך געמערט נטויות גרון, מען גייט מיט א פארריסענעם האלז און משקרות עינים, און מיט איר די טעכטער טוען ווינקען מיט די אויגן צו די בחורים, רבו האט זיך געמערט מים המרים, ס'האט זיך געמערט דיע וואס ס'טוען מקנא זיין צו זייערע פרויען, אלא שפסקו ס'וואלט געדארפן קומען מען זאל געבן צו טרינקען,

די האבן גרויסע הארץ אויף זיך, ער טראכט, איך, איך קען שוין, איך ווייס שוין, איך דארף זיך נישט אנשטרענגען פונקטליך צו הערן די הלכה, רבו מחלוקת בישראל, איז געווארן ביי די אידן אסאך מחלוקת, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכם, רבו האט זיך געמערט מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות, משרבו ס'האט זיך געמערט מקבלי צדקה מן עובדי כוכבים, א איד טאר נישט נעמען קיין צדקה פון א גוי, היו ישראל למעלה והן למטה, ישראל לפנים והם לאחור. ער זאגט עס דא אויך מיט א לשון סגי נהור. אין דער משנה האט מען געלערנט משמת יוסי בן יועזר און יוסי בן יוחנן בטלו אשכולות. מאי אשכולות? אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בו. א מענטש וואס רשי טייטשט אפ די תורה איז ביי אים די אמת'ע תורה, ער האט גארנישט נישט פארגעסן ער ווייסט אלעס קלאר.